יאיר, דער אַמאָליקער העלד גדעון, דאָס לאַנד פֿון גליק, די בערג, אַלץ האָט זיך אַוועקגערוקט ווײַט און פֿאַרזונקען אין אַ בענקשאַפֿט פֿון טרויער. ציוויע איז אַרײַן אין באַראַק. די זעלנער און די זעלנערקעס האָבן געזונגען לידער. זי האָט זיי ניט געקענט נאָכזינגען. די ניגונים זײַנען איר געווען פֿרעמד. זי האָט זיך געפֿילט אַלײן, מאָדנע אַלײן, צװישן אַזױ פֿיל מענטשן, װאָס מאַכן בײטן און זינגען. דער אַלטער תּהילים-זאָגער האָט ניט געקענט אײַנזיצן בײַם טױער. מיט דראָבניקע טריט איז ער אײַלנדיק צוגעגאַנגען צו אַ זעלנער און האָט געזאָגט צו אים, גיב מיר דיין רידל, איך וויל מאכן א בייט. ער האט געזאגט אויף אויסעווייניג תהילים און האט מיט אן אונטערשפרינגענדיגן רידל גערירט די ערד. דער תימן'ער איד האט געגראבן א בייט לעבן זיין געצעלט, ער האט געשריען צו זיינע יונגלעך ווערטער וואס קיינער האט ניט געקענט פארשטיין, ווען די ערשטע בייט איז געווען אויסגעגראבן און ארומגעקלאפט, האט זיך דער תימן'ער איינגעבויגן און האט א קוש געטאן די ערד, און אזוי האבן געטאן זיינע צוויי יונגלעך. פארנאכט האט דער לאגער געביטן זיין אויסזען. ארום אסאך געצעלטן זענען געווען אויסגעארבעט בייטן, ארומגעצאמט מיט שטעקלעך און ארומגעצויגן מיט שטריק. קינדער זענען געשטאנען און ארומגעלייגט די שטיינדלעך.

בערעלע האט נאכגעמאכט א באקאנטע זינגערן, ער האט געמאכט דעם אנשטעל אז ער גלייכט אויס א לאנגע אווענט קלייד וואס פלאנטערט זיך אים צווישן די פיס, ער איז געגאנגען מיט קליינע טריטעלעך הין און צוריק אז דער עולם איז געלעגן פאר געלעכטער. אינמיטן דער גאַנצער שׂימחה האָט דער אָנפֿירער אַ רוף געטאָן, מיר פֿאָרן! דער טומל האָט זיך אָפּגעשטעלט. מען האָט זיך אָנגעהויבן רירן צו דער טיר. דעמאָלס איז ווי אַ שטורעמווינט אַרײַנגעלאָפֿן שלום-ברוך מיט אַ פֿלעשל אין האַנט. ער האָט גאָר ניט גערעדט, נאָר ער האָט געשריִען, לחיים! מען האָט ניט געטרונקען, אָבער אַלע האָבן געשריִען, לחיים! מיט אַזאַ לוסטיקייט, ווי יעדערער זאָל אויסטרינקען די גאַנצע פֿלאַש.

געשריען ברוך השם, נו, ער, ער האלט עס פאר א מצוה, און די איבעריגע, אויב מען האט יא געהאלטן א רידל, איז מיט דער לינקע האנט. דער אלטער תהילים זאגער, ער האט געפארקעט די ערד, ער האלט עס אויך פאר א מצוה, און אנדערע, ווי ניט זיי מיינט מען דאס, איר גראבט די ערד, גראבט, איר ווילט פלאנצן, זייען, פלאנצט, זייט, עס איז ניט זייער עסק.

צבֿיה האָט אָפּגעאָטעמט. יאיר פֿאַרריכט דעם גראַגער. ער איז ניט געפֿאָרן באַגלייטן אַביבֿען. זי האָט עפּעס געוואָלט ענטפֿערן ציפּורהן, נאָר זי האָט זיך געשעמט ציפּורהן אָפּנאַרן מיט רייד. זי האָט געשוויגן. ציפּורה איז געשטאַנען אין פֿענצטער, האָט געקוקט אויף די בערג און האָט געזאָגט, בערג מיט צרות, דאָס קענען זיי טראָגן גיכער ווי אויסגראָבן אַ בייט.

ווען ציפורה איז שוין געווען פארטיג צום גיין און איר פנים האט געלויכטן ווי ביי א יונג מיידל, איז צום באראק צוגעפארן א דזשיפ, פון דזשיפ איז ארויס א הויכער שווערער יונגערמאן וואס האט אויסגעזען ווי א בער, און א קליין געוויקסיג מיידל מיט געקרייזלטע האר און גרויסע שווארצע אויגן. אנטקעגן דעם בער האט דאס מיידל אויסגעזען ווי א קינד.

זיי זײַנען געקומען צו יאירן, און ציפּורה האָט זיי געזאָגט, אַז יאיר איז ניטאָ אין לאַגער, ער איז אַוועקגעפֿאָרן אין קיבוץ. אליהו און פּנינה זײַנען אַפֿילו ניט אַרײַנגעגאַנגען אין קיך. ציפּורה איז געשטאַנען מיט זיי עטלעכע מינוט און האָט געשוויגן, אַ זאַך, וואָס בײַ ציפּורהן טרעפֿט זיך גאַנץ זעלטן. אליהו און פּנינה האָבן, שטייענדיק מיט ציפּורהן,

ווי שטענדיג ווען ציפורה איז צערודערט האט זי אנגעהויבן זוכן עפעס ביי זיך אין קעשענע, האט ארויסגענומען דעם בלייפעדער און האט אים צוריק אריינגעלייגט. זי האט א זאג געטאן. יאיר'ס איינפאלן, דער נגב. צביה האט ניט איבערגעפרעגט ציפורה'ן פארוואס זי גייט שוין ניט צו די רומענטשיקעס. זי האט געזען אז ציפורה איז א צערודערטע און האט איר ניט געוואלט שווער מאכן מיט איבעריגע רייד. פארנאכט איז יאיר געקומען צוריק אין לאגער. ער איז אריין אין קיך און האט שמייכלענדיג א קוק געטאן אויף ציפורה'ן. זי האט צו אים קיין ווארט ניט אויסגערעדט. זי האט ארויסגענומען פון שופלאד דאס ביכל מיט די חשבונות פון שפייזקאמער און האט זיך אוועקגעזעצט מאכן די רעכענונגען. יאיר האט גענומען א בענקל און האט זיך אוועקגעזעצט לעבן איר. ציפורה האָט אַפֿילו דעם קאָפּ צו אים ניט אױסגעדרײט. יאיר האָט אַװעקגעלײגט די האַנט בײַ דער מאַמען אױפֿן אַקסל און האָט צו איר געזאָגט, ציפּורה, אַז דו ביסט געפֿאָרן קײן ארץ-ישׂראל, האָט דײַן מאַמע צוגענומען דײַנע שיך? אַזױ האָסטו מיר דערצײלט. איצט װילסטו צונעמען מײַנע שיך, אַז איך זאָל ניט פֿאָרן אין נגבֿ?

נאָר מיט אונדז, האָט צביה אַ טראַכט געטאָן און האָט אים גאָר ניט געענטפֿערט. זי האָט ניט געוואָלט אונטערהאַלטן זײַן גרינגן שמועס. זי איז געשטאַנען אַ ווײַלע, די הענט הילפֿלאָז אַראָפּגעלאָזן. זי האָט געפֿרעגט, ווען פֿאָרט איר, יאיר? ווען מיר וועלן זײַן גרייט? עטלעכע טעג. און ווען וועט איר קומען צוריק? צוריק? דו וועסט מיך נישט דערקאָנען, אַז איך וועל קומען צוריק, האָט יאיר געזאָגט,

די װײַבער זײַנען הײַנט ערנסט? האָט יאיר אַ לאַך געטאָן. ער האָט באַגלײט צביהן צום געצעלט פֿון די רומענטשיקעס. זײ האָבן בײדע געשװיגן. צביהן האָט זיך געדאַכט, אַז דער לאַגער איז אַן אַנדערער, אַ טונקעלער לאַגער, װאָס מען װײס ניט, װען די זון װעט איבער אים אױפֿגײן. די רומענטשיקעס האָבן זיך שטאַרק דערפֿרײט מיט ציפּורהס מתּנה.

גאט צו דאנקען אז מען קומט צווישן אייגענע. די קינדער האבן מיט פרייד געקוקט אויף די פאמעראנצן, אויף דער מתנה וואס זיי האבן באקומען. עסט, עסט, האט די צביה געזאגט און די קינדער האבן זיך א נעם געטאן צו די פאמעראנצן. צומארגנס, ווען צביה איז געקומען אין באראק, האט ציפורה זי באגעגנט מיט אן אנזאג.

ערגעץ אין אַן אָרט, װאָס מען רופֿט עס נגבֿ, טראַסקעט זיך אַ דזשיפּ, און אַהין האָט זיך אַװעקגעטראָגן דער גאַנצער הימל, און דאָ איז געבליבן אַ הױלעניש, אַ לײדיקע װעלט אָן אַ זינען. זי האָט אָנגעטראָפֿן די לערערקע פֿון קינדערגאָרטן, און יענע האָט איר אָפּגעשטעלט,

שפירא האט געענטפערט, אט קען איך לערנען א בלאט גמרא געוויס בעסער ווי אונזער פארוואלטער, וואס קומט מיר ארויס דערפון? אז איך בין דא קיינער ניט. שלמה שפירא האט קיין טייטש ניט. ווער איז ער אזוינער? פון וואנען קומט ער? אלץ איז אפגעמעקט,

זיי באקן דאס פון שלעכטן מעל, די גוטע מעל פארקויפט מען אויפן שווארצן מארק, כדי די ארנטליכע מענטשן זאלן פון דעם ניט פארזוכן, האט אים שפירא געענטפערט. דער פראפעסאר האט זיך צעלאכט. עס איז צימליך איינפעליק, האט ער געלאכט הויך. א ווידערקול האט זיך געטראגן פון זיין געלעכטער ווי ער זאל קומען ווייט פון די בערג. דער פראפעסאר האט געזאגט מיט א פארוואונדערט פנים.

מאנכע לייט דא אין לאנד פילן זיך ווי פראפעטן. יא יא, איך שפאס ניט, עס איז גאנץ זאנדערבאר. שפירא האט זיך נישט געקענט איינהאלטן און האט א פרעג געטאן ביים פראפעסער, ווער צום ביישפיל איז דא דער נביא? זאגט מיר, ווער איז דא א נביא? דער מאן וואס האט געפארבט די ווענט אין קינדערגארטן, אין גן ילדים וויסן זיי, ער האט מיר געזאגט,

ציווי איז געגאנגען שנעל, זי איז געגאנגען צום באראק, אפשר וועט זי זען ציפורען, הערן פון איר א ווארט, פארגעסן פון דעם עלנט וואס האט איצט ארומגעכאפט אלע אירע גלידער. זי האט ניט געזען פאר זיך דעם וועג, און האט זיך אפגעשטעלט ווען זי האט זיך לעבן באראק אנגעשלאגן פנים אל פנים מיט א מענטשן. דאס איז געווען איינער פון די מענטשן פון דעם אויטאמאביל וואס ציפורה האט אים אנגערופן אברעמל.

נאָך ווי! ביזן הײַנטיקן טאָג ברעכן מיר אַמאָל די קני. ער האָט אַ ווײַלע געשוויגן, דערנאָך האָט ער אַ שמייכל געטאָן און האָט געזאָגט, וועלכער נאַר האָט דיך אײַנגעשמועסט, אַז מען קען פֿון לאַגער ניט אַרויס? עס שטייט אַ פּלויט, מסתּמא איז מען דאָך אָפּגעצאַמט, האָט ציווי געענטפֿערט און האָט געטראַכט, מען דאַרף אים זאָגן דעם אמת,

דרײַסיק יאָר האָב איך געאַרבעט מיט זײ, געטריקנט בלאָטעס, געאַקערט די ערד, געקלאַפּט שטײנער, געהאַלטן אַ ביקס און אַפֿילו געבאַקן ברױט אױך. זײַנען די פּױערים מײַנע קרובֿים, די סאָלדאַטן, די שטײנהעקער, די בעקער, אַלע קרובֿים. װי קען זײַן, אַז דו ניט? איצט האָב איך אַן אַנדער אַרבעט. װאָס איז איצטער אײַער אַרבעט? איצט, איצט האָב איך האַרצװײטיק, קרענק, חרפּות, קריגערײַען, זאָרגן, רעװמאַטיזם, זיצונגען, קאָנפֿערענצן, בײַ זיך אַלײן מיט אידיאָטן, אָקסן, רעדעס. ציװי האָט אָנגעהױבן לאַכן. װאָס לאַכסטו? האָט אַבֿרהמל געזאָגט. דאָס איז ניט קײן שפּאַס. פֿון הינטן האָט זײ אָ נאָכגעיאָגט דער אױטאָמאָביל און האָט זיך אָפּגעשטעלט. בעלאַ האָט אַן עפֿן געטאָן דאָס טירל און האָט אױסגערופֿן מיט אַ היסטערישן געבײזער, מה זה! וואס איז דאס אזוינס? אברעמל האט זיך ניט געאיילט, ער האט זיך אויסגעדרייט צו איר און האט איר געענטפערט מיט א ניגון, מה זה איז נישט קיין עולם הבא און נישט קיין עולם הזה. בעלא האט זיך אריינגעווארפן צוריק אין דער מאשין און פון דארט האט מען געהערט אירע צעבייזערטע געשרייען. אברעמל האט זיך ניט געאיילט. ער האט זיך געשטעלט אנטקעגן ציוויען, האט זי געוואלט אננעמען פאר א לאץ, האט ער זיך געכאפט, אז זי האט ניט קיין לאצן, האט ער זי אנגענומען פאר א פאסמע האר לעבן אויער, און האט געזאגט, יע, איך האב פארגעסן צוגעבן, געשרייען, טענות, היסטעריקעס.

ווער מיר זיינען זיינען מיר, אבער אידן זיינען מיר. ירקוני האט אים געענטפערט זאכליך. צום באדויערן, נימאלס געהערט, מ'המ מ'המ, נימאלס געהערט א ליד זיס ווי צימעס. ווען ציוויע איז ארויס פון אויטאמאביל האט איר אברעמל געזאגט, שלום ציוויע, ניט געזארגט, דיין חלק הארצווייטאג וועסטו קריגן. און ער האט פארענדיגט מיטן ליד ווער מיר זיינען זיינען מיר.

טייל שרה. אויף יענע זייט פון דעם נייעם וועג, אנטקעגן לאגער, האט מען אנגעהויבן בויען א דארף. א גאנצן טאג האט גערוישט די מאשין וואס האט אויסגעגלייכט דעם באדן. לאסט אויטאמאבילן זענען געקומען און אנגעווארפן בערג מיט צעמאלענע שטיינער. פלאטן זענען געלעגן איינע אויף די אנדערע, און אייזערנע שטאבעס.

עס האט זיך געמאכט אז דער רומענער און נאך צוויי ארבעטער האבן קאליע געמאכט א געמיש פון צעמענט. שלום ברוך איז ארויס פון געדולד. ער האט פארגעסן אלע ניגונים און כדי קילן זיך דאס הארץ איז ער אוועק אנטרינקען זיין אייזל. זיין אייזל האט ער געהאלטן דא ביי דער ארבעט. כאטש ער האט אויף דעם פלאץ צו גארניט געטויגט, מען האט געארבעט מיט לאסט אויטאמאבילן, אבער שלום ברוך האט זיך מיט זיין אייזל ניט געשיידט, פון אנשטעל וועגן האט דער אייזל אמאל איבערגעטראגן א זעקל זאמד אדער עטליכע פלאטעס, דער אייזל איז געווען א קליינער, א דארער, ווי א דארדעקי מלמד האט ער אויסגעזען, שלום ברוך האט אים גערופן מיין עצה געבער.

איינמאל איז דאס ניט אומזיסט, מען דארף קענען אים פארשטיין. באלד ווי מען האט אנגעהויבן בויען דעם דארף, האט שלום ברוך זיך ארום געקוקט וואו עס איז דער פאסיגסטער ארט פאר דער קינדער שול. ער האט אויסגעקליבן א בערגל ניט ווייט פון די הייזער וואס האבן זיך געבויט, און דארט האט שלום ברוך אריינגעקלאפט א פלאקן מיט א שילדל בית ספר. קינדער שול. דער פארוואלטער נח האט דערזען די שילד האט ער א פרעג געטאן, שלום ברוך, ווער האט באשטימט דעם פלאץ פאר דער שול? שלום ברוך איז געווען שטארק צופרידן וואס די שול שטייט שוין, און ער האט געענטפערט נח'ן, אבער עס איז א גוטער ארט הא, אז די קינדער וועלן זיך שפילן אינדרויסן וועט יעדע מאמע זען איר.

חיה גיטל אליין האט אויך ניט געשוויגן, זי האט הויך גערעדט צו זיך אליין און זיך געוואונטשן א סך ווינטשעוואניעס. אוי, גאט צו דאנקען פאר אן אייגענעם דאך, מען זאל נאר געזונט זיין, גאט זאל געבן מען זאל שוין ברענגען די ציג, וועט זיין א טראפן מילך אין שטוב, מען זאל שוין זען אן אייגענעם מערן, מיין יחיאל זאל מיר קומען צוריק פון צבא, מיליטער, אַ גאַנצער און אַ געזונטער, מען זאָל דערלעבן נחת פֿון אים, און גאָט זאָל געבן לאַנגע יאָר בן-גוריונען, אים און זײַן װײַב און זײַנע קינדער. אָט אַזױ האָט זיך געצױגן דער גאַנצער געשפּאַן פֿון חיה-גיטלען מיט די צװײ תּימנער קינדער, מיט די געשרײען און מיט די ברכות הינטער חיה-גיטלען, מיט דער טאַטשקע איז נאָכגעגאַנגען איר שװעסטער אַלטע. זי האָט געטראָגן צװײ מאַנטלען פֿאַרװאָרפֿן איבער אַן אַקסל, אַ פֿענדל מיט אַ לאַנגן אױער, און איר פּלימעניק יחיאלס אַ פּאָר שטיװל, װאָס ער האָט זײ איבערגעלאָזט אין דער הײם, אײדער ער איז אַװעק אין מיליטער, װײַל דאָרט װעט מען אים באַשוכן און באַקלײדן.

דאס האט זיך באצויגן צו די ארבעטער מיט וועלכע ער האט זיך צעקריגט, און אויף אפקילן זיך דאס הארץ, ווי געווענליך, איז ער געגאנגען אנפויען דעם עצה געבער. שלום ברוך האט געהייסן אלטען זאל אוועקלייגן די מאנטלען מיט דער פאן מיט די שטיוול אויפן אייזל, האט זיך אומגעקערט און האט די זאכן צוגעבראכט צום נייעם הויז. סוף זייט איינס, המשך זייט צוויי.